אמר רב יודא אמר רב, האט רב יודא געזאגט פאר רבס וועגן, כל המרעיב עצמו בשני רעבון, דער וואס הונגערט זיך אויס אין א הונגער יאר, דאס הייסט כאטש ער האט צו עסן, נאר ווייל אנדערע האבן נישט צו עסן, עסט ער אויכעט נישט צו דער זעט, ניצל, ווערט ער געראטעוועט ממיתה משונה, מיתה משונה ווערט אנגערופן א נישט נאטירליכע טויט, מיט א שווערד צי מיט אנדערע זאכן, יעדע מיתה וואס איז נישט דרך מלאך המוות ווי דער סדר איז פון אלע מענטשן על מיטתו הייסט עס מיתה משונה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ברעב פדך ממוות און מרעב מיבעי ליה, ס'האט געדארפט שטיין מרעב פדך, ער האט דיר אויסגעלייזט פון הונגער, ממוות, וואס שטייט ברעב, אלא הכי קאמר, דער פשט אין פסוק איז אזוי, בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון, אין דעם שכר וואס א מענטש הונגערט זיך אויס אין דעם הונגער יאר, ניצל ממיתה משונה, ווערט ער געראטעוועט ממיתה משונה, אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון, אויך מיט דעם זעלבן טעם, ווייל ווען מענטשן זענען בצער דארף מען אויך פירן אין זיך צער, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, וליוסף יולד שני בנים, יוסף איז געווארן געבוירן צוויי זין, בטרם תבוא שנת הרעב, איידער ס'איז געקומען די הונגער יאר. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, חסוכי בנים, די וואס האבן נישט קיין זין, משמשים מטותיהם בשני רעבון, אויף זיי איז דאס נישט געזאגט געווארן. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, בזמן שישראל שרויין בצער, דעמאלט ווען די אידן זענען אין צער, ופירש אחד מהן, איינער איז זיך נישט. משתתף, ער נעמט נישט אנטייל אין זייער צער, דער מענטש לאזט זיך וואויל גיין. באין שני מלאכי השרת, קומען די צוויי מלאכים שמלווין לו לאדם, וואס זיי באגלייטן דעם מענטש, ווי שטייט אין פסוק, כי מלאכיו יצוה לך לשמרך, איינער באגלייט דעם מענטש אין דער רעכטער זייט און איינער אין דער לינקער זייט. ומניחין לו ידיהם על ראשו, זיי לייגן אוועק זייערע הענט אויף זיין קאפ, ואומרים און זיי זאגן, פלוני זה, דער מענטש, שפירש מן הציבור, ער האט זיך אפגעשיידט פון ציבור, אל יראה בנחמת ציבור, זאל נישט זען די טרייסט פון ציבור. תניא אידך, האבן מיר געלערנט אין א צווייטע ברייתא, בזמן שהציבור שרוי בצער, דעמאלט ווען דער ציבור איז אין צער, אל יאמר אדם, זאל א מענטש נישט זאגן, אלך לביתי, איך וועל גיין אין מיין הויז, ואוכל ואשתה, איך וועל עסן און טרינקען, ושלום עלייך נפשי, ס'איז פרידן אויף דיר נפש, טאָר ער אַזױ נישט טאָן, ואם עושׂה כּן, ער טוט אַזױ, ער איז זיך נישט משתתף, ער נעמט נישט אַנטײל אין דעם צער פֿון דעם ציבור, עליו הכּתוב אומר, אױף אים זאָגט אַ פּסוק, והנה שׂשׂון ושׂמחה, מע איז זײער פֿרײלעך, הרוג בקר, מע טוט שעכטן רינדער, ושחוט צאָן, מע שעכט שאָף, אכול בשר, מע עסט פֿלײש, ושותות יין, מע טרינקט װײַן. אכול ושתו, מיר וועלן עסן, מען וועט טרינקען, כי מחר נמות, מארגן וועט מען שטארבן, דאס הייסט לאמער יעצט אריינכאפן. מה כתיב בתריה, וואס זאגט א פסוק נאכדעם, ונגלה באזני ה' צבקות, עס וועט ווערן אויפגעדעקט. אין די אויערן, אם יכופר אויב ס'וועט ווערן פארגיבן, העון הזה לכם, די זינד צו אייך, עד תמותון, ביז איר וועט שטארבן. א פסוק איז דאס נאך דעם פריערדיגן, עד כאן מידת בינונים, דאס איז די מידת בינונים, זיי האבן מורא פארן שטארבן, זיי טראכטן זיי וועלן שטארבן, נאר זיי זאגן מען זאל יעצט אריינכאפן און זיך נישט רעכענען וואס ס'וועט זיין מארגן. ברשעים מה כתיב, ביי די רשעים וואס שטייט, אתיו קומט, אקחה יין, כ'וועל נעמען ווײַן, ונסבאה שכר, מיר וועלן טרינקען אלטע ווײַן, והיה כזה יום מחר, אזוי ווי הײַנט וועט זײַן דער מאָרגנדיקער טאָג אויכעט, מה כתיב בתריה, וואָס שטייט נאָך דעם, הצדיק אבד, דער צדיק איז געוואָרן פארלוירן, ואין איש שם על לב, קיינער טראכט נישט די סיבה, כי מפני הרעה, צוליב דעם שלעכטס, נאסף הצדיק, איז רשי האט אויף דעם צוויי טייטשן, איין טייטש איז כי מפני הרעה, ווייל ס'איז דא א גזירה א שלעכטע, וויל מען נישט אז דער צדיק זאל זיך אויך נישט מצער זיין אין דער שלעכטע גזירה, און נאך א טייטש זאגט דער רשי, מפני הרעה, דער אייבישטער וויל נישט אז דער צדיק זאל מעורר רחמים זיין אויף זיי, אלא יצער אדם עם הציבור, יעדער מענטש זאל זיך מצער זיין מיט דעם ציבור, שכן מצינו במשה רבינו, משה רבינו וואס האט זיך דערגרייכט צו די העכסטע זאכן, דאך איז דאך געווען זיכער א צדיק, שציער עצמו עם הציבור, ער האט געהאט צער מיט דעם ציבור, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, וידי משה כבדים, די הענט פון משה'ן זענען געווען שווער, ויקחו אבן, מען האט גענומען א שטיין, וישימו תחתיו, מען האט געלייגט אונטער אים, וישב עליה, ער איז אויף דעם געזיצן דעמאָלט ווען די ייִדן האָבן געהאַלטן מלחמה, ווען זיי זענען געווען בצער, איז ער געזיצן אויף אַ שטיין, וכי לא היה לו למשה כר אחת או כסת אחת לישב עליה, האָט דען משה רבינו נישט געהאַט אַ קישן, אַ מאַטראַץ, אויף וואָס צו זיצן? אלא כך אמר משה, נאר משה האט אזוי געזאגט, הואיל וישראל שרויין בצער, ווייל די אידן זענען יעצט אין צער, אף אני אהיה עמהם בצער, איך וועל אויך זיין מיט די אידן אין צער, וכל המצער עצמו עם הציבור, דער וואס איז זיך מצער צוזאמען מיט דעם ציבור, זוכה ורואה בנחמת ציבור. איז ער זוכה און ער זעט ווי דער ציבור ווערט געטרייסט. שמא יאמר אדם, טאמער וועט א מענטש זאגן, מי מעיד בי, ווער זאגט אויף מיר עדות וואס איך טו ביי מיר אין שטוב? אבני ביתו של אדם, די שטיינער פון דעם הויז פון מענטש. וקורות ביתו של אדם, די באלקנס פון דעם הויז פון מענטש, מעידים בו, זאגן אויף אים עדות, שנאמר שטייט אין פסוק, כי אבן מקיר תזעק, א שטיין פון דער וואנט טוט שרייען, וכפיס. כפיס ווערט אנגערופן א האלבע ציגל ווען מען האט געלייגט שורות פון געהילצן, ווען מען האט געבויט א הילצערנע הויז האט מען אויך אריינגעלייגט האלבע ציגל אינמיטן. אין אנפאנג בבא בתרא דף ב' ווערט דאך דערמאנט גויל, גזית, כפיס, איז דער כפיס מעץ צווישן די העלצער, יעננה וועט ענטפערן דבי רב שילא אמרי, אין בית מדרש פון רב שילא'ן האט מען געזאגט שני מלאכי השרת, די צוויי מלאכים, המלווים לו לאדם, וואס זיי באגלייטן דעם מענטש, מעידים עליו, זיי זאגן אויף אים עדות, ווי זעען מיר מלאכים באגלייטן א מענטש, שנאמר ווי שטייט אין פסוק כי מלאכיו יצוה לך. רב חידקא אומר, רב חידקא זאגט, נשמתו של אדם היא מעידה עליו, די נשמה זאגט עדות, שנאמר ווי שטייט אין פסוק משכבת חיקך, די וואס ליגט אין דיין שויס, דאס הייסט די נשמה, שמור פתחי פיך, זאלסטו היטן די עפענונג פון דיין מויל, ווייל די נשמה וועט אויף דיר עדות זאגן דיין אויפפירונג. ויש אומרים, און אנדערע זאגן, איבריו של אדם מעידין בו, די איברים פון מענטש, די גלידער פון מענטש זאגן אויף אים עדות. שנאמר ווי שטייט אין פסוק אתם עדי איר זענט מיינע עדות שטייט דא לשון רבים נאום השם צו זאגן אז די איברים זאגן עדות שטייט אין פסוק קל אמונה דער אייבישטער איז באגלייבט ואין עול און ס'איז נישט דא קיין נישט ריכטיגע זאכן. ביי דעם אייבערשטן. קל אמונה מיינט מען, כשם שנפרעים מן הרשעים לעולם הבא, אזוי ווי מען שטראפט די רשעים לעולם הבא, אפילו על עבירה קלה שעושים, אפילו אויף א קליינע עבירה, מען זאגט נישט ווייל עס זענען גרויסע עבירות וועט מען נישט רעכענען די קליינע, ניין, מען שטראפט פאר דעם קליינעם חטא אויכעט, כך נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה, אזוי ווערט מען געצאלט פון די צדיקים אויף דער וועלט, על עבירה קלה שעושים טוט מען אויף דער וועלט, כדי זייער שכר זאל זיין גאנץ לעתיד, ואין עול מיינט מען, כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא, אזוי ווי מען באצאלט שכר די צדיקים לעולם הבא, אפילו על מצוה קלה שעושים. אפילו אויף א קליינע מצוה וואס זיי טוען, כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה, אפילו על מצוה קלה שעושים, אפילו אויף א לייכטע מצוה וואס זיי טוען, צדיק וישר הוא, דער אויספיר פון פסוק איז צדיק וישר הוא, מלמד, דער פסוק קומט מיר לערנען. שבשעת פטירתו של אדם לבית עולמו, ווען דער מענטש ווערט נפטר, כל מעשיו נפרטים לפניו, ווערן אויסגערעכנט אלע מעשים פאר אים, ואומרים לו, מען זאגט צו אים, כך וכך עשית במקום פלוני, אזוי האסטו געטון אויף דעם ארט, ביום פלוני, אין דעם טאג, והוא אומר, און ער זאגט, הן, ס'איז ריכטיג, ואומרים לו זאגט מען צו אים חתום, חתמ'ע זיך באשטעטיג דאס, וחותם און ער טוט חתמ'נען, שנאמר שטייט אין פסוק ביד כל אדם יחתום, יעדער איינער טוט באשטעטיגן ער טוט חתמ'נען אלעס וואס ער האט געטון, ולא עוד נישט בלויז דאס, אלא שמצדיק עליו את הדין, ער מאכט גערעכט, ער זאגט דער דין וואס מען גייט אויף אים געבן דאס איז ריכטיג. ואומר להם, און ער זאגט צו זיי, יפה דנתוני, איר האט מיר ריכטיג גע'משפט, לקיים מה שנאמר, מקיים זיין דאס וואס שטייט אין פסוק, למען תצדק, דו ווערסט גערעכט, בדברך, מיט דיינע רייד, מיט דיינע רייד זאגסטו אליין אז. אז ריכטיג איז דער עונש וואס קומט אויף דיר ווייל דו אליין האסט געטאן די עבירות. רשי. שני מלאכי שרת מלוין לו לאדם, אחד מימינו, איין מלאך אין די רעכטע זייט, ואחד משמאלו, דכתיב ווי שטייט אין פסוק כי מלאכיו יצוה לך, און די מלאכים זענען ווי שטייט ווייטער אין פסוק לשמרך.

כדכתיב בהו, כי מחר נמות, זיי טראכטן מארגן וועלן זיי שטארבן. אתיו, קומט, אקחה יין ונסבאה שכר והיה כזה יום מחר גדול יתר מאוד, מארגן וועלן מיר אויך זיך נאכגעבן די תאוות. הצדיק אבד ואין איש שם על לב, דער צדיק ווערט פארלוירן און קיינער טראכט נישט מפני מה הוא מת אז מפני הרעה נאסף הצדיק. ברוך השם, מסכת תענית, דף י א, עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט דעם ווארט תצדק. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, כל היושב בתענית נקרא חוטא, דער וואס טוט פאסטן הייסט א חוטא, ער טוט מיט דעם אן עבירה, מען טאר זיך נישט פייניגן. סבר האלט כי האי תנא ווי דער תנא דתניא מ'האט געלערנט רבי אלעזר הקפר ברבי אומר, ברבי אנדערע מאל זאגט רש י בריבי א אדם חשוב, דא האב איך נאכגעקוקט די גמרא די זעלבע איז פארהאנען אין נזיר כ ב, דארט שטייט בר רבי, דארט ווייזט אויס דער זון פון רבי. מה תלמוד לומר, וואס שטייט אין פסוק וכפר עליו מאשר חטא על הנפש? ביי א נזיר וואס איז געווארן טמא שטייט ער זאל ברענגען די קרבנות ער זאל האבן א כפרה אויף דעם וואס האט געזינדיגט. וכי באיזה נפש חטא זה, אין וועלכן נפש האט ער געזינדיגט, וועמען האט ער דערהארגעט וואס ער זאל הייסן א חוטא, אלא מ'מיינט ער האט געזינדיגט אין זיין נפש. שציער עצמו מן היין, ער האט זיך צוריקגעהאלטן מצער געווען פון וויין, און דא רעדט מען דאך א נזיר שנטמא, א נזיר שנטמא איז דאך דער דין הימים הראשונים יפלו, אז די ערשטע טעג ווערן נישט גערעכנט, איז אויב זיי ווערן נישט גערעכנט איז דאך דאס איז דאך עס נאר געווען ווי מען זאגט צער. והלא דברים קל וחומר, ס'איז דאך א קל וחומר, מה דאך זה שלא ציער עצמו אלא מן היין, אז דער נזיר האט זיך מצער געווען נאר פון איין זאך, נאר פון וויין, נקרא חוטא, הייסט ער א זינדיגער, דער וואס ער טוט פאסטן, המצער עצמו מכל דבר ודבר, דער וואס איז זיך מצער פון יעדע זאך, על אחת כמה וכמה, איז אוודאי און אוודאי אז ער הייסט חוטא. ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר זאגט נקרא קדוש, פון דעם וואס א מענטש האלט זיך זיך מצער הייסט ער הייליג, שנאמר שטייט א פסוק ביי א נזיר, קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו, טייטשט זיך דאס ווארט קדוש יהיה אז דאס גייט ארויף אויף דעם מענטש אויף דעם נזיר. און מה דאך זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד, ער האט זיך מצער געווען נאר פון איין זאך, איז לשון די גמרא זעהט אויס אז דער דבר אחד גייט ארויף אויף דעם וואס ער האט געלאזט וואקסן גרויסע האר, ווייל אויב ס'זאל ארויפגיין אויף יין האט דאך די גמרא געדארפן זאגן די זעלבע לשון ווי פריער, און מה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין, דא שטייט דאך איז אנדער לשון. שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד, דאס הייסט גייט ארויף דבר אחד וואס ער האט זיך נישט געשוירן די האר, נקרא קדוש, אז מ'איז זיך מצער פון איין זאך ווערט דער מענטש אנגערופן א הייליגער, המצער עצמו מכל דבר, ער איז זיך מצער פון יעדע זאך, ער פאסט על אחת כמה וכמה, פארוואס? ווייל מיט דעם אויך ווערט מתמרק זיין עוונות, פרעגט די גמרא ולשמואל, שמואל וואס ער זאגט נקרא חוטא הא איקרי קדוש, דא שטייט דאך אין פסוק קדוש יהיה, ענטפערט שמואל ההוא דאס האר אגידול פרע קאי, דאס גייט ארויף אז די האר זענען הייליג, מען טאר נישט קיין הנאה האבן פון די האר, אבער ער אליין דער נזיר הייסט נישט קדוש. פרעגט די גמרא ולר' אלעזר הא נקרא חוטא, ר' אלעזר זאגט ער איז א קדוש, דארט שטייט דאך אין פסוק מאשר חטא, זאגט ער ההוא דאס איז דסאיב נפשיה וואס ער האט זיך מטמא געווען, פרעגט די גמרא ומי אמר ר' אלעזר הכי, האט דען ר' אלעזר אזוי געזאגט אז דער וואס טוט פאסטן ווערט אנגערופן א קדוש? והא אמר רב אלעזר, רב אלעזר האט געזאגט, לעולם ימוד אדם עצמו, א מענטש זאל זיך אפשאצן, ער זאל טראכטן אויף זיך, כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו, ווי אינעווייניג איז דא א קדוש, דאס הייסט אז ער איז א הייליגער מענטש, ממילא טאר מען נישט פייניגן קיין קדוש. שנאמר ווי שטייט אין פסוק בקרבך קדוש, אין דיר איז דא א קדוש, דא קדושה, ולא אבוא בעיר, די גמרא האט עס פריער אפגעטייטשט אז דער אייבישטער זאגט איך וועל נישט קומען בעיר של מעלה, כ'וועל נישט קומען אין די ירושלים של מעלה, ביז וואנען עס וועט ווערן געבויט ירושלים של מטה, איז דא איז די טייטש אזוי בקרבך קדוש, ווייל דו ביסט אין דיר איז דא א קדוש, וועל איך נישט קומען בעיר של מעלה ביז כ'וועל בויען ירושלים של מטה, און אויב ס'איז דא א קדוש טאר מען נישט פאסטן. וואזשע האט פריער רב אלעזר געזאגט אז דער וועלכער פאסט הייסט א קדוש? זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא. הא דמצי לצעורי נפשיה, אויב דער מענטש קען זיך מצער זיין, ער קען ליידן דעם תענית, דער טוט דער אייבישטער לויבן, ער ווערט אנגערופן א קדוש, הא דלא מצי לצעורי נפשיה, אויב ער קען זיך נישט מצער זיין, אויב ער קען זיך נישט מצער זיין, דעמאלט טוט ער מיט דעם גארנישט ניט. אין תניא איז דאך דארט פארהאנען אין אנפאנג אגרת התשובה, אז אפילו די מחלוקת וואס איז פארהאנען אין גמרא, צו נקרא קדוש צו נקרא חוטא, דאס איז דאך נאר גערעדט געווארן אויף די פריערדיגע דורות, אבער די היינטיגע דורות איז די מחילת עוונות איז נישט מיט קיין תעניתים, נאר וואס דען וחטאך בצדקה פרוק און אזוי ווייטער. ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט, נקרא חסיד. דער מענטש וואס טוט פאסטן הייסט א חסיד, שנאמר שטייט אין פסוק גומל נפשו, טייטשט רשי צוויי טייטשן, איין טייטש שטייט רשי גומל איז פון לשון אפגעוואינען, פון לשון ביום הגמל את יצחק, ער טוט זיך אפגעוואינען פון עסן, און נאך טייטשט רשי גומל ער טוט גומל נפשו ער טוט איבערגעבן זיין נפש צום אייבערשטן, שטייט ווייטער אין פסוק, גומל נפשו איש חסיד, און דער אויספיר פון פסוק איז, ועוכר, דער וואס טוט מצער זיין שארו, זיין קערפער, איז אכזרי, ער איז א אכזר. רש"י ברענגט אראפ די אויספיר פון פסוק, און פארוואס הייסט ווארום ממעט אין מלאכת שמים מען קען נישט לערנען? איז די פשט אזוי, און ריש לקיש האלט די זעלבע זאך וואס מיר האבן געזאגט אליבא דרב אלעזר אז ס'איז נישט קיין סתירה פון פסוק, אמאל קען זיין אויב דער מענטש קען זיך מצער זיין, גומל נפשו, איז ער חסיד, און אויב ווידער ער קען זיך נישט מצער זיין, איז עוכר שארו אכזרי. אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, האי בר בי רב, דער תלמיד פון ישיבה דיתיב בתעניתא, וואס עס פאסט ליכול כלבא לשירותיה, עס איז נישט קיין שום מעלה, ס'איז גלייך ווי א כלב האט אפגעגעסן די סעודה און ער פאסט ווייל ער האט נישט וואס צו עסן, אמר רבי ירמי' בר אבא, האט רבי ירמי' בר אבא געזאגט, אין תענית ציבור בבבל, אין בבל גייט נישט אהן די חומרות פון תענית ציבור, אלא תשעה באב בלבד, תענית ציבור ווערט אנגערופן, דאס וואס מען האט גוזר געווען צוליבן רעגן, דעמאלט ווערט דאך דא דינים, די לעצטע תעניתים האט מען נישט געטארט ארבעטן, מען האט געדארפן פאסטן א טאג פריער, א נאכט פריער אויכעט, אין בבל האבן מיר דאך געלערנט איז דאך א ארט וואס דארט איז נישט דא קיין מאנגל אין קיין וואסער, איז גייט דארט נישט אהן דער ענין פון תענית ציבור. אבער אזוי אנדערע תעניתים וואס מ'איז גוזר על כל צרה שלא תבוא, דאס ווערט נישט אנגערופן תענית ציבור, תענית ציבור ווערט אנגערופן די תעניתים וואס מ'האט געמאכט צוליב רעגן. איז דער רא"ש זאגט נאך א טעם פארוואס אין תענית ציבור בבבל, ווייל אין בבל איז נישט דא קיין נשיא, א נשיא איז דאך נאר דא אין ארץ ישראל, און אויב ס'איז נישט דא קיין נשיא האט מען נישט דעם כח אנדערע לערנען ווייל ס'איז נישט דא קיין סמוכים. ער זאגט אזוי, די תעניתים וואס מען פירט זיך אין זיי כמין אבילות וואס מען האט געגעסן מבעוד יום און ס'איז אסור בנעילת הסנדל איז אין בבל נאר דא תשעה באב, פארשטייט זיך יום כיפור איז פארהאנען זיכער נאר יום כיפור דארף מען דאך נישט זאגן דאס איז דאך מדין תורה. און די אנדערע תעניתים שבעה עשר בתמוז און די אנדערע גייען אויך אהן, נאר די הא הייסן נישט קיין תענית ציבור. אמר רבי ירמי' בר אבא אמר ריש לקיש, אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית, א תלמיד חכם טאר נישט פאסטן מפני שממעט במלאכת שמים, דורך דעם וואס ער פאסט איז ער ממעט במלאכת שמים, ער ווערט אפגעשוואכט און ער קען נישט לערנען. רש"י. אין דער משנה האט מען געלערנט אוכלין ושותין משחשיכה, די ערשטע דריי תעניתים וואס מען האט געפאסט ווען ס'האט נישט גערעגנט, איז די נאכט פאר דעם תענית האט מען יא געגעסן. אמר רב זעירא אמר רב הונא, האט רב זעירא געזאגט פאר רב הונא, יחיד שקיבל עליו תענית, א יחיד האט אויף זיך גענומען א תענית, וואס הייסט שקיבל? שטייט דאך א פסוק קראו צום, דער רי"ף דוכט זיך זאגט עס אז מען דארף אויסרופן אז מ'וועט פאסטן, און יעדע תענית דארף מען זיך נעמען ביי מנחה פון פריער איז א יחיד האט אויף זיך גענומען א תענית ער וועט מארגנדיגן טאג פאסטן אפילו אכל ושתה כל הלילה א גאנצע נאכט האט ער געגעסן ער מעג עסן ביינאכט דעם תענית האט ער זיך דאך נאר גענומען מארגן בייטאג. איז ער האט געגעסן א גאנצע נאכט, ווען ער קומט צום שחרית איז דאך אזוי צו זאגן כרסו מלאה א פולן אנגעגעסענעם בויך, דאך למחר צומארגנס הוא מתפלל דאווענט ער תפילת תענית מארגן קען ער זאגן אין שמונה עשרה עננו כאטש ווי מען זאגט ער האט געגעסן א גאנצע נאכט. דאס איז דער חידוש איז דאך אפילו יחיד, נאר וואס דען? היינט פירט מען זיך דאך אז ביי שחרית זאגט מען נישט קיין עננו, נאר דער שליח ציבור זאגט עננו, דאס איז א שפעטערדיגע תקנה. אפשר מיינט מען אז אויב איינער איז א שליח ציבור קען ער זאגן עננו. איז דא דער חידוש, כאטש ער האט געגעסן ביינאכט בשעת'ן תענית פילט ער נאך נישט דעם פאסטן, דאך זאגט ער תפילת תענית עננו. לן בתעניתו, וואס הייסט עס? ער האט זונטאג ביי מנחה האט ער אויף זיך גענומען צו פאסטן מארגן, און ער האט געפאסט טאקע מאנטאגס'דיגן טאג. מאנטאג ביינאכט האט ער געדארפט דאך שוין עסן, איז ס'איז אריינגעגאנגען א שעה צוויי אין די נאכט, האט ער באשלאסן ער וועט ווייטער פאסטן, נאך א טאג וועט ער פאסטן, און ער האט געפאסט די מאנטאגס'דיגע נאכט מיט דעם דינסטאגס'דיגן גאנצן טאג האט ער געפאסט, אינו מתפלל של תענית, דעמאלט טוט ער נישט זאגן קיין עננו, וואס איז דאס, ער האט דאך געפאסט א גאנצן א נאכט מיט א טאג, ווייל ס'איז דא א דין אז מ'דארף. פאסטן א גאנצן טאג דא א, ווען ס'איז געקומען מאנטאג ביינאכט, ס'האט זיך גענדיגט דער ערשטער תענית, האט ער דאך געטראכט צו עסן, דאס וואס ר'האט נישט געגעסן איז דאך נישט געווען ווייל ר'האט שוין געהאט געוואלט נאך פאסטן, ער האט נישט געגעסן ווייל ר'האט נישט געגעסן, איז נאכער אפילו ער וועט פאסטן א גאנצן טאג ווערט דאס אנגערופן תענית שעות, תענית שעות הייסט אזוי, אפילו ווען ס'איז דא אין דעם אסאך שיטות, נאר מיר וועלן לערנען פשטות, אפילו ווען א מענטש פאסט א גאנצן טאג, נאר ס'איז אזוי, ער איז געווען פארנומען אין די ביזנעס, איז ער געווען פארנומען ביז ביז ביז ביז צען אזייגער אינדערפרי, ביז צוועלף אזייגער אינדערפרי, נאכער זאגט ער, כ'האב שוין נישט געגעסן, וועל איך שוין היינט צופאסטן א גאנצן טאג, דאס אָ ווערט אָנגערופן תענית שעות, כאָטש ר'האָט דאָך געפאַסט אַ גאַנצן טאָג, אָבער די ערשטע שעה האָט ער דאָך נישט געפאַסט לשם תענית. ס'קאָן זיין נאָך אַ וועג תענית שעות, אַז ר'האָט אויף זיך גענומען אַ טאָג פריער ער זאָל פאַסטן ביז אַ האַלבן טאָג, דער רא"ש ברענגט אראפ א שיטה פון רמב"ם און ער זאגט ס'איז דא א ראיה פון ירושלמי אז עס תענית שעות קען הייסן צו פאסטן דעם אנדערן האלבן טאג, מען האט אינדערפרי געגעסן און מען באשליסט מען זאל שפעטער נישט עסן, הייסט עס תענית שעות? האט דא רב הונא געזאגט צוויי דינים, איין דין האט געזאגט רב הונא אז אויב ער האט מקבל געווען ביי מנחה מארגן צו פאסטן הייסט דאס שוין א תענית, און אפילו ער האט געגעסן א גאנצע נאכט און מלא כריסו קען ער מארגן ביי שחרית זאגן עננו און דער רא"ש נאך מער מוסיף פשט אין גמרא אז אפילו די מעריב פריער קען ער אויך זאגן עננו. נאך א דין זאגט רב הונא אז איינער האט גענומען א תענית און ער האט געפאסט דעם תענית ווען ער דארף זיך פארפאסטן זונטאג האט ער גענומען ער זאל פאסטן מאנטאג, און ער האט געפאסט מאנטאגס'דיגן טאג, ס'קומט צו גיין מאנטאג ביינאכט נאכן תענית, ער דארף עסן, דאס וואס ער האט נישט געגעסן ביז יעצט איז נישט געוועזן ווייל ער וויל נישט פאסטן מאנטאג, ווייל ער וויל פאסטן מאנטאג נאר האט נאכנישט געגעסן, נאכער באשליסט ער נאכאמאל צו פאסטן נאך א טאג, און אפילו ער האט אפגעפאסט דעם גאנצן מאנטאגס'דיגן טאג קען ער נישט זאגן קיין עננו. וויל מיר יעצט האבן דעם טעם פון דעם א. וואס הייסט ער קען נישט זאגן קיין עננו און דאס א. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, מאי קסבר רב הונא, וואס האלט רב הונא, צי סבירא ליה ער האלט אין מתענין לשעות, דעריבער זאגט ער אז מען דאווענט נישט קיין עננו, ווייל א תענית וואס איז אויף שעה'ן איז נישט קיין תענית, ממילא אפילו ער איז מאנטאג ביינאכט האט ער גענומען אויף זיך אז ער זאל פאסטן די נאכט און מארגעדיגן טאג, דאס איז נישט קיין תענית, און ער וויל עסן מעג ער עסן, ווייל שטענדיג ווען הייסט א תענית דווקא מען איז אויף זיך מקבל דעם תענית א טאג פריער ביי מנחה. או דילמא, אדער רב הונא ער האלט מתענין לשעות אז אין אמת'ן אפילו דער תענית איז נישט געוועזן קיין קבלה אויף דעם גאנצן טאג, די קבלה איז געווען ווען ער האט שוין געפאסט הייסט עס אויך א תענית, און אויב ער וויל שפעטער עסן קען ער נישט עסן, נאר וואס דען והמתענה לשעות דער וואס פאסט נישט די גאנצע מעת לעת עס איז נישט געוועזן לשם תענית נאר פריער האט ער נישט, ער האט א טייל איז געוועזן ווייל ער האט נישט געגעסן אינו מתפלל תפילת תענית. דעמאלס האט עס נישט קיין חשיבות מען זאל זאגן עננו, אזוי האט געפרעגט ר' יוסף. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט, כ'וועל דיר נאך מער זאגן, לעולם קסבר רב הונא מתענין לשעות, רב הונא האלט א מענטש קען פאסטן לשעות, און בעסער געזאגט ווייטער דף י ב עמוד א' ווי רשי לערנט פשט אין גמרא איז לויט אביי, קאן זיין א תענית איך זאל פאסטן נאר זעקס שעה און די אנדערע זעקס שעה זאל איך נאכדעם עסן, דאס אזוי לערנט אויך אביי, דאס הייסט אויך א תענית. והמתענה לשעות מתפלל תפילת תענית, אז איינער פאסט לשעות, למשל איינער האט אויף זיך גענומען זונטאג ביי מנחה, אז ער זאל פאסטן מארגן מאנטאג ביז צוועלף אזייגער בייטאג ביז עלף אזייגער בייטאג, קען ער זאגן מארגן ביי שחרית תפילת תענית, איי דא האט דאך נאך מער, דא האט ער דאך געפאסט די נאכט און די טאג, פארוואס קען ער דא נישט זאגן? ושאני הכא, דא איז עפעס אנדערש, דאיכא שעות דליליא, ס'איז דאך דא די שעה'ן פון ביינאכט, דלא קיבל עלי' מעיקרא, ער האט זיך נישט גענומען דעם תענית א מנחה פריער, דעם תענית אויף ווען האט ער זיך גענומען? שוין דעמאלט ווען עס איז זמן תענית, איז אזא איין תענית וואס מ'איז נישט מקבל הייסט נישט. קיין תענית, די חסרון איז ער האט אים נישט מקבל געווען. מר עוקבא איקלע לגינזק, מר עוקבא איז געקומען אין דער שטאט גינזק, ס'איז דא א צווייטע גירסא ר' עקיבא, זאגט רש י כ'קען נישט גורס זיין ר' עקיבא מכח צוויי טעמים, איינמאל ר' עקיבא וואלט נישט געווען קיין ספק די שאלות, און נאך א זאך ווען דאס זאל זיין ר' עקיבא וואלט געדארפט שטיין אין גמרא, די תניא האבן מיר געלערנט אז ר' עקיבא איקלע לגינזק איז דאך א מעשה פון פריער, בעו מיניה האט מען פון מר עוקבא'ן געפרעגט מתענין לשעות או אין מתענין לשעות, א תענית וואס מען נעמט אים אויף שעה'ן, צו איז דאס א תענית אדער ס'איז נישט קיין תענית, א תענית שעות קען זיין צוויי וועגן. אדער מיר וועלן זאגן דריי וועגן, ס'קאן זיין אז א מענטש האט נישט געגעסן ביז א האלבן טאג, ער האט נישט געגעסן נישט ווייל ער האט געוואלט פאסטן, נאר ער איז געווען פארנומען, נאכער זאגט ער ער וויל נעמען דעם תענית ער זאל זיך שוין ענדיגן פאסטן ביז ביינאכט. דאס הייסט, אין אמת'ן האט ער געפאסט א גאנצן טאג, נאר וואס דען, לשם תענית איז נאר געווען א האלבער טאג, אדער ווייטער וועלן מיר האבן אין גמרא, לויט אביי איז דא א ענין תענית שעות ווען איינער נעמט אויף זיך צו פאסטן א האלבן טאג. ביז חצות זאל ער פאסטן, איז דאס לערנט אביי הייסט אויך תענית שעות, כאטש דעם אנדערן האלבן טאג עסט מען. א דריטע וועג קען זיין, וואס אין רש י זעט מען דאס נישט, וואס דער רא ש ברענגט עס אראפ בשם הרמב ם, אז אויב מען האט אינדערפרי געגעסן דאך קען זיין דער ענין אז דעם אנדערן האלבן טאג זאל מען פאסטן. לא הוה בידיה האט מר עוקבא נישט געוואוסט די צווייטע שאלה האט מען אים געפרעגט, קנקנים של נכרים, קריגלעך וואס דער גוי האלט אין זיי וויין, אסורין, צו מעג זיי א איד נוצן, או מותרין, אדער צו צו מעג עס נוצן צו נישט. פארוואס די שאלה איז פון יין נסך, ס'האט נישט קיין שייכות זעהן מיר נישט, נאר די זאכן האבן זיי נישט געוויסט האבן זיי אים געפרעגט, לא הוה בידיה האבן זיי נישט געוויסט. די דריטע שאלה, במה שימש משה כל שבעת ימי המלואים? ביי אהרן'ן ווערט דאך דערמאנט אז ער האט געטון די עבודה האט ער אנגעטון בגדי כהונה. א זר קאן דאך נישט טון די עבודה, נאר א גזירת הכתוב איז געוועזן די שבעת ימי המלואים האט משה רבינו געטון די עבודה, און מיר טרעפן נישט אז ער איז געגאנגען אנגעטון בגדי כהונה, לא הוה בידיה האט מר עוקבא נישט געוויסט, אזל ושאיל בי מדרשא איז ער געגאנגען ער האט עס געפרעגט אין בית מדרש, אמרו ליה האט מען אים געזאגט אזוי, הלכתא איז די הלכה איז מתענין לשעות. אז איינער נעמט אויף זיך א תענית שעות הייסט עס א תענית און ער קען נישט חרטה האבן, און נאך א דין ומתפללים תפילת תענית אז דער תענית איז א חשובע תענית און ער קען זאגן עננו. און די צווייטע שאלה והלכתא קנקנים של נכרים, קריגלעך פון א גוי אין וואס מען האלט די וויין לאחר שנים עשר חודש אז ס'איז דורכגעגאנגען צוועלף חדשים, נאכדעם ווי דער גוי האט גענוצט דיע קריגלעך מותרין מעג מען זיי נוצן, פארוואס? ווייל ס'איז שוין אוועקגעגאנגען דער טעם פון יין נסך. אין די צוועלף חדשים איז דא א דין עירוי, מען דארף עס אויסשווענקען אריינגיסן וואסער דריי טעג, אבער נאך די צוועלף חדשים איז עס מותר. ושימש משה, כל ז' ימי המלואים. ווען משה רבינו האט געטאן די עבודה וואס איז ער דעמאלט געווען אנגעטאן? בחלוק לבן, ער איז געווען אנגעטאן א ווייסע העמד פון פלאקס. רב כהנא מתני, רב כהנא האט געלערנט בחלוק לבן שאין לו אימרא, ער האט געלערנט א העמד וואס האט נישט קיין זוימען, דאס הייסט אז ס'איז געווארן געמאכט די ארבל מיט די מלבוש איז אלעס געווארן געמאכט פון איין שטיק, פארוואס? כדי מען זאל נישט חושד זיין אז ס'איז דארטן אין דער זוים דארטן ווי ס'איז די נאט דארטן איז פארנייט געלט פון הקדש. די גמרא דערציילט דאך עס אז דיע וועלכע זענען געגאנגען. אפשיידן תרומת הלשכה ארויסנעמען די האלבע שקלים זענען געווען אנגעטון אויך א מלבוש וואס איז שוין וואס קען נישט דארטן דעם ארייננעמען רש"י. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, הא דאמרת מתענין לשעות, דאס וואס מיר זאגן א תענית אויף שעות הייסט א תענית, והוא שלא טעם כלום עד הערב. אז א גאנצן טאג וועט ער נישט עסן, דאס הייסט אזוי, אויב איינער וועט אויף זיך נעמען א תענית שעות ער זאל פאסטן ביז צוועלף אזייגער בייטאג און נאכדעם זאל ער עסן, איז די קבלה נישט איז קיין תענית שעות אויך נישט. וועט דעמאלט אויסקומען אז ער מעג עסן אפילו קודם חצות אויכעט, ס'איז נישט קיין תענית שעות. נאר ווען איז דאס א תענית שעות? א תענית שעות איז דאס אויב אז ס'איז דורכגעגאנגען א טייל פון טאג און ער האט נישט געגעסן. ער האט נישט געגעסן נישט ווייל ער האט געוואלט פאסטן. נאר איז געווען פארנומען נאכער באשטימט ער די אנדערע טייל פון טאג זאל ער פאסטן א תענית שעות, נאר דעמאלט הייסט עס א תענית שעות. ער האט געפאסט א גאנצן טאג, אבער איז נישט דאס א תענית שעות, ווייל די ערשטע האלבע טאג וואס ער האט נישט געגעסן האט ער דאך נישט געפאסט, האט ער דאך נישט געטראכט צו פאסטן, ער האט נישט געגעסן צוליב א צווייטע סיבה. רב חסדא לערנט. אז די תענית שעות דארף ער נישט נעמען נעכטן ביי מנחה, ממילא קען זיין א מציאות לויט רב חסדא'ן אז איין סארט תענית שעות, דעם אופן וואס מיר האבן פריער געזאגט אז ער האט נישט געגעסן דערפרי, ווייל פארוואס האט ער נישט געגעסן ווען ער איז געווען פארנומען, נאכער האט ער צוגעפאסט. אבער אביי האבן מיר דאך געלערנט פריער אין גמרא אז אביי לערנט אפילו א תענית שעות מוז מען אויך נעכטן מקבל זיין, טא וואס איז דער פשט לויט אביי אין תענית שעות? מוז איך דאך אנדערש טייטשן. לויט אביי קען איך טייטשן תענית שעות נעכטן ביי מנחה האט ער אויף זיך גענומען ער זאל פאסטן שעה'ן, וועלכע שעה'ן האט ער גענומען צו פאסטן? ביז דעם ערשטן האלבן טאג. הייסט דאס אז נעכטן ביי מנחה האט ער גענומען אויף זיך צו פאסטן א האלבן טאג? זאגן מיר אז אויב ער האט געפאסט א גאנצן טאג ווערט דאס אנגערופן א תענית שעות. אמר ליה אביי, האט אים אביי געפרעגט, אויב מיר זאגן דאך אז מ'מוז נעכטן האבן א קבלה, און אויב ער האט נעכטן א קבלה איז דאך אויף וועלכן האלבן שעה'ן האט ער געהאט די קבלה? אויף דעם אנפאנג איז אויב ר'האט נאכער געפאסט דעם גאנצן טאג, הא תענית מעלייתא היא איז דאך דאס א גאנצע תענית, ס'איז נישט קיין תענית שעות, כאטש די קבלה איז דאך נאר געווען אויף שעות, אבער אויב ס'איז געווען א קבלה און ר'האט אנגעהויבן צו פאסטן די שעה'ן לשם קבלה, איז אויב ער ענדיגט שפעטער דעם גאנצן טאג, איז דאס תענית שעות. זאגט די גמרא, לא צריכא דאימלך אימלוכי, רב חסדא לערנט אז א תענית שעות דארף ער נישט נעמען אויף זיך פון נעכטן, נאר ער אינדערפרי איז אויפגעשטאנען האט ער נישט געגעסן, פארוואס האט ער נישט געגעסן? ער איז געווען פארנומען, נאכער האט ער געזאגט ער נעמט אויף זיך דעם אנדערן טאג דעם אנדערן האלבן טאג א תענית שעות, איז אויב ער נעמט עס ביז פארנאכט, זאגן מיר אז אויב לא טעם כלום עד הערב הייסט דאס תענית שעות, ווי וועט אבער זיין אז ער וועט עס נעמען אויף זיך ער זאל נאך עסן דעם טאג שפעטער פארנאכט, דעמאלט הייסט עס נישט קיין תענית שעות, דא על כרחך פארוואס? ווייל דא רעדט זיך דאך ער האט נישט געהאט קיין קבלה.